בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף ס"ד, מיר הייבן אן דף ס"ד עמוד א', אויבן ביי די צוויי פינטלעך, אם של שם מת זה שעלה עליו וכו', איז אזוי, אונז האבן געזען אין די משנה אז מת אחד מהם, טאמער איינער פון די צוויי שעירים זענען געשטארבן אם משהגריל מת נאכדעם וואס מ'האט געמאכט די גורל, איז יביא זוג אחר ויגריל עליהם בתחילה, זאל מען ברענגען א נייע פאר, א גאנצע צוויי נייע שעירים און מען מאכט פון פריש די גורל, ויאמר, און די משנה זאגט דער כהן גדול זאל אזוי זאגן, אם של שם מת, טאמער דער של שם למשל איז געשטארבן, זאגט ער זה שעלה עליו הגורל לשם, יתקיים תחתיו, אז דער נייע לשם וועט זיין אנשטאטס די אלטע, ואם של עזאזל מת, זה שעלה עליו הגורל לעזאזל, יתקיים תחתיו, און נאכדעם זאגט די משנה והשני און די איבעריגע, ירעה עד שיסתאב, וימכר ויפלו דמיו לנדבה, פארקויפט מען, מ'ווארט ביז ס'פאלט א מום אין דעם נאכדעם פארקויפט מען מיט די געלט קויפט מען עולות לנדבה, שאין חטאת ציבור מתה, ווייל א חטאת ציבור שטארבט נישט אפילו א חטאת יחיד איז דאך די דין אז א חטאת שנתכפרו בעליה באחרת מתה, ביי חטאת ציבור נישט דא די דין דערפאר ווארט מען ביז ס'פאלט א מום אין דעם און מ'פארקויפט עס, רבי יהודה אומר, מ'האט געזען רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט יא אז תמות אז מען הרגעט די איבעריגע. קומט אויס למעשה האט מען געזען די משנה אז לאמיר זאגן ס'איז דא א לשם און א לעזאזל און די לעזאזל שטארבט ברענגט מען יעצט צוויי נייע בהמות צוויי נייע שעירים מען מאכט א נייע גורל און די נייע לעזאזל איז אנשטאטס די אלטע לעזאזל אבער למעשה איז דא דא צוויי לשם'ס איז די משנה האט געזאגט איינע פון די צוויי לשם'ס איז ירעה עד שיסתאב מען ווארט ביז ס'פאלט א מום און מ'פארקויפט אבער דא איז די גמרא דן וועלכע פון די צוויי נוצט מען און וועלכע ווארט מען ביז ס'פאלט א מום און מען פארקויפט זאגט די גמרא אמר רב האט רב געזאגט שני שבזוג ראשון יקרב, שני שבזוג שני ירעה. רב זאגט אז דער אלטע לשם, אים נוצט מען, דער נייע איז ירעה עד שיסתאב ווארט מען ס'פאלט א מום אין דעם. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן קריגט זיך, און זאגט שני שבזוג ראשון ירעה, שני שבזוג שני יקרב, אז דער צווייטע, מ'באנוצט זיך מיט דער צווייטע נישט מיט דער ערשטע. זאגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס איז די מחלוקת דא פון רב און רבי יוחנן? איז די גמרא מסביר, רב סבר, בעלי חיים אינן נדחין, רב האלט אז די דין אז מ'איז דוחה עפעס די דין פון דיחוי איז דווקא ביי א טויטע בהמה, ממילא טאקע אין הכי נמי, טאמער למשל מ'וועט שעכטן דעם לשם און מ'וועט האלטן די בלוט אין די האנט און יעצט וועט די עזאזל שטארבן, איז די בלוט קען מען דאך יעצט נישט נוצן, פארוואס ווייל די עזאזל איז טויט ביידע דארפן לעבן בשעת מ'שפריצט די בלוט, קומט אויס די בלוט איז נדחה געווארן, קען מען נישט יעצט ברענגען א נייע לעזאזל און יעצט צוריק שפריצן די בלוט. מיר דארפן איבערמאכן אויך די לשם, אבער א לעבעדיגע בעל חי זאגט רב איז נישט נדחה, און ממילא ווילאנג די לשם לעבט, אפילו די עזאזל שטארבט און די לשם איז טאקע יעצט כאילו נדחה, אבער נאכדעם וואס מען ברענגט א נייע לעזאזל ווערט עס אויס נדחה ווייל א בעל חי ווערט נישט נדחה, ורבי יוחנן סבר, רבי יוחנן קריגט זיך, רבי יוחנן זאגט בעלי חיים נדחין, און ממילא לויט רב קען מען נוצן דעם אלטן, פארוואס? ווייל ס'איז נישט דא קיין דיחוי ביי א בעל חי, מה שאין כן לויט רבי יוחנן קען מען מער נישט נוצן די אלטע ווייל ס'איז שוין נדחה געווארן, און אז ס'איז נדחה געווארן דארף מען נוצן די נייע. זאגט די גמרא מאי טעמא דרב, וואס טאקע האלט רב, פארוואס האלט ער אז א בעל חי קען נישט נדחה ווערן? דיליף ממחוסר זמן, ווייל ער לערנט עס ארויס פון א מחוסר זמן, מ'האט דאך שוין געזען די דין א מחוסר זמן, אז א בהמה אין די ערשטע אכט טאג, קען מען דאס נישט מקריב זיין אלס קרבן קיין שום בהמה, מחוסר זמן, לאו אף על גב דהשתא לא חזי, כי הדר מיחזי, שפיר דמי, א מחוסר זמן אין די ערשטע אכט טאג, קען מען דאך אים נישט נוצן, פון דעסוועגן זאגט מען נישט ס'איז נדחה, נאר ווען ס'גייט אריבער די אכט טאג קען מען דאך אים יא נוצן, הכא נמי לא שנא מילא זאגט רב יעדע בעל חי איז אזוי, פרעגט די גמרא וואסערע צושטעל איז דאס? מי דמי התם לא איתחזי כלל, הכא נראה ונדחה, וואס טייטש א בעל חי א מחוסר זמן איז קיינמאל נישט געווען ראוי, מילא דארט פארשטייט מען אז נאך די אכטע טאג ווערט עס די ערשטע מאל ראוי קען מען עס נוצן, אבער דא אז דו האסט א לעבעדיגע בעל חי וואס איז ממש נדחה געווארן ס'טייטש שוין געווען ראוי ס'איז געווען נראה און נאכדעם נדחה, ווער זאגט ס'ווערט צוריק נראה? אלא נאר מילא זאגט די גמרא א צווייטע מקור אויף רב, היינו טעמא דרב דיליף מבעל מום עובר, ער לערנט עס ארויס פון א בעל מום עובר א בהמה וואס האט א מום וואס גייט אוועק וואס די דין איז בעל מום עובר לאו אף על גב דלא חזי השתא כי הדר מיחזי שפיר דמי ס'טייטש אז דער בעל חי ווי לאנג ס'איז דא א מום אין דעם קען מען דאס נישט נוצן אבער ווען דער מום גייט אוועק קען מען עס צוריק נוצן זעהט מען אז בעל חי איז נישט נדחה הכא נמי לא שנא און במילא זאגט רב די זעלבע זאך דא ביים לשם זאגט די גמרא והתם מנלן ווי ווייסטו טאקע אז א מום וואס גייט אוועק ווערט די בהמה צוריק כשר און מ'קען עס נוצן דכתיב ווייל מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק שטייט אין פסוק די פסוק וואס פון דארט לערנט מען ארויס די דין פון בעלי מומים זאגט דער פסוק כי משחתם בהם מום בם, דרש'נט מען מום בם הוא דלא ירצו, ווילאנג ס'דא א מום אין דעם טאר מען עס טאקע נישט ניצן אלס קרבן, הא עבר מומם, אבער ווען די מום גייט אוועק, ירצו, ווערט עס צוריק ראוי, און ממילא זאגט רב האבן מיר א מקור, ור' יוחנן, וואס טוט ר' יוחנן מיט די פסוק, זאגט ר' יוחנן, מיעט רחמנא בהם, הם הוא דכי עבר מומן ירצו, הא כל דחויין הואיל ונדחו נדחו, טייטש רבי יוחנן איז אוודאי מודה אז א בהמה וואס האט א מום עובר איז ווי לאנג די מום איז דא קען מען עס נישט נוצן שפעטער קען מען עס יא נוצן אבער ס'איז נאכנישט קיין ראיה אז אלע אנדערע דחויין זאגט מען אויך אז נאכדעם וואס ס'איז נדחה איז צוריק נראה פארוואס ווייל דא שטייט בהם שטייט כי משחתם בהם און מילא דרש'נט רבי יוחנן אז דווקא דא ביי א מום עובר זאגט מען טאקע אז ווען די מום גייט אוועק ווערט עס צוריק ראוי אבער ביי אלע אנדערע דחויין זאגט מען אז כיון דנדחה נדחה און ממילא טאקע זאגט רבי יוחנן די לשם אויך נאכדעם וואס ס'איז נדחה געווארן די לעזאזל איז געשטארבן קען מען עס מער נישט ניצן. ורב, זאגט די גמרא וואס טוט רב מיט די בהם? זאגט רב, ההוא בהם בעינייהו הוא דלא מירצו הא על ידי תערובות מירצו, פון בהם לערנט מען א צווייטע לימוד אז דורך תערובות מעג מען עס יא ניצן, רב איז גראד מסביר כדתנן אזוי ווי מען האט געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין זבחים, אברים תמימים באברים בעלי מומין, טאמער ס'איז געווען קרבנות עולה וואס מען האט גע'שחט'ן קרבנות עולה איינער פון די קרבנות עולה איז געווען א בעל מום, נאכדעם וואס מען שעכט די אלע קרבנות עולה וואס איינס איז דאך נישט גוט איינס איז א בעל מום, מישן זיך אויס דא די אלע אברים, וואס די דין איז די אברים פון די עולה דארף מען דאך מקריב זיין אויפן מזבח איז דא דא א געמישעניש וואס טוט מען ר' לעזער אומר זאגט ר' לעזער אזוי אוודאי לכתחילה טאר מען נישט גיין דא מקריב זיין קיין שום איינס פון די אברים פארוואס ווייל ערגעץ ווי איז דאך דא אויסגעמישט די בעל מום און מילא קיין שום איינס פון די אברים איז נישט ראוי ארויף צו גיין אויפן מזבח אבער פון דעסטוועגן זאגט ר' לעזער אם קרב הראש של אחד מהן טאמער מען האט בטעות יא מקריב געווען איינע פון די קעפ דא איז יקריבו כל הראשים כולן מעג מען שוין יעצט מקריב זיין אלע אנדערע קעפ פארוואס ווייל מען זאגט אז אוודאי די ערשטע קאפ וואס מען האט ארויף געלייגט אויפן מזבח דאס איז געווען פון די בעל מום, ממילא וואס איז איבער געבליבן? אלע אנדערע זענען נישט פון די בעלי מומין, קען מען יעצט מקריב זיין אלע אנדערע קעפ, די זעלבע זאך כרעיו של אחד מהם יקריבו כל הכרעיים כולם, טאמער מען האט מקריב געווען די כרעיים פון איינע פון די בהמות, זאגט מען אוודאי דאס איז געווען פון די בעל מום, און ממילא יעצט קען מען שוין מקריב זיין די רעשט פון די כרעיים אויך. וואס איז פשט פון די רבי אליעזר? איז מיט די בהם קען מען דאס פארשטיין, ווייל רבי אליעזר לערנט אז בעצם פון פסוק לערנט מען ארויס אזוי ווי רב האט יעצט געזאגט בהם בעינייהו הוא דלא מירצו הא על ידי תערובות מירצו, וואס טייטש פון פסוק איז משמע אז די איסור מקריב צו זיין א אבר פון א בעל מום איז נאר ווען ס'איז אליין, נישט ווען ס'איז אויסגעמישט, און ממילא, מדאורייתא וואלט מען בעצם געקענט אז ווען ס'מישט זיך אויס דא אסאך אברים צוזאמען מיט א אבר פון א בעל מום, קען מען מדאורייתא נעמען אלע אברים ארויפלייגן אויפן מזבח, נאר וואס דען? חכמים האבן געזאגט אז מען זאל דאס נישט טון, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי ס'איז אויסגעמישט דא א בעל מום, אבער נאכדעם וואס מען איז מקריב איינס, יעצט ווערט דאך שוין יעצט א ספיקא דרבנן, ס'איז א ספק אז אפשר די איינס וואס מען האט מקריב געווען איז טאקע די איינס פון די בעל מום און די רעשט זענען כשר, און ממילא ביי א ספיקא דרבנן איז די דין לקולא אז מען קען יעצט מקריב זיין די רעשט, דאס לערנט רב ארויס פון די בהם, וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך דארט אויף רבי אליעזר, און זיי זאגן אז אוודאי זיי לערנען נישט די בהם אז בהם איז ממעט תערובות, ממילא זאגן זיי די גאנצע זאך איז א ספיקא דאורייתא, יעדע אבר איז דאך א ספק אפשר דאס איז א בעל מום, און א בעל מום טאר מען נישט מקריב זיין אפילו על ידי תערובות, ממילא זאגן די חכמים אפילו קרבו כולן חוץ מאחד מהם יצא לבית השריפה, אפילו מען האט מקריב געווען אלע קעפ למשל און נאר איינס איז געבליבן, איז די איינס טאר מען אויך נישט מקריב זיין ווייל ס'איז א ספק דאורייתא אפשר דאס פון א בעל מום, על כל פנים, זעען מיר וואס רב טוט מיט דעם בהם, זאגט די גמרא ואידך, וואס טוט ר' יוחנן? ס'טייטש די גמרא האט פארשטאנען אז רבי יוחנן איז אויך מסכים בעצם צו די דין פון רבי אליעזר אז טאמער ס'איז אויסגעמישט איז נישט קיין פראבלעם, איז וויאזוי לערנט ער עס ארויס? רב נוצט די בהם פאר דעם, אבער רבי יוחנן נוצט זיך די בהם אויף א צווייטע זאך, זאגט די גמרא רבי יוחנן נפקא ליה מבם בהם, וואס טייטש פארוואס שטייט בהם? ס'וואלט דאך געקענט שטיין בם, די איבעריגע היי פון בהם, פון דא דרש'נט רבי יוחנן טאקע אז על ידי תערובות מעג מען עס מקריב זיין, ואידך, פארוואס לערנט נישט רב פון די איבעריגע היי? ווייל בם בהם לא דריש, רב דרש'נט נישט די היי. זאגט אונז די גמרא, ולרב נהי נמי דבעלי חיים אינן נדחין, ס'טייטש איך פארשטיי גאנץ גוט לויט רב אז די ערשטע לשם קען מען נוצן ווייל ס'איז נישט נדחה געווארן, אבער אי בעי האי נקריב אי בעי האי נקריב, זאל דער כהן קענען מחליט זיין וועלכע ער וויל נוצן, צו ער וויל נוצן די ערשטע צו ער וויל נוצן די צווייטע, רב האט נישט געזאגט קיין סיבה פארוואס מען דארף נוצן די ערשטע, ער זאגט מען קען נוצן די ערשטע ווייל ס'איז נישט נדחה, אבער פארוואס זאגט רב אז מען דארף נוצן די ערשטע, פון ווי נעמט ער דאס? ענטפערט די גמרא אמר רבא, רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצווה בראשון, רב האלט ווי רבי יוסי וואס רבי יוסי זאגט טאקע אז די מצוה איז מיט די ערשטע און מען האט שוין געזען די סוגיא אין דף ס' ב' הי רבי יוסי די גמרא פרעגט וועלכע רבי יוסי אי נימא רבי יוסי דקופות די רבי יוסי פון מסכת שקלים דתנן וואס דארט האט מען געלערנט אין א משנה שלש קופות של שלש שלש סאין שבהן תורמין את הלשכה וכתוב עליהן א' ב' ג' אז ס'געווען דריי קופות יעדע קופה געווען גרויס דריי סאה וואס דארט האט מען אנגעפילט פון די מחצית השקל די אלע דריי קופות ותניא אמר רבי יוסי למה כתוב עליהן א' ב' ג' אויף יעדע קופה איז געשטאנען א אות פארוואס טאקע איז געשטאנען אלף בית ג'? לידע איזה מהן נתרמה ראשון, להביא הימנה ראשון שמצוה בראשון, מ'זאל וויסן וועלכע די ערשטע, וועלכע קופה האט מען אנגעפילט די ערשטע, מ'זאל נעמען געלט דווקא פון די ערשטע. עסטו וועלן זאגן דאס איז די מקור אז ר' יוסי האלט מ'דארף נוצן די ערשטע, זאגט אבער די גמרא דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל דילמא שאני התם, דבעידנא דאתחזי קמייתא, לא אתחזי בתרייתא, ווי נישט ווי ווען מ'האט אנגעפילט די ערשטע קופה זענען דאך די אנדערע צוויי קופות נאך געווען ליידיג, מילא אפשר פאר דעם האלט רבי יוסי מ'דארף נוצן די ערשטע ווייל דאס איז געווען די ערשטע ראוי צו נוצן, פאסט מ'זאל דאס טאקע די ערשטע נוצן, אבער דא, ווי רש"י איז מסביר, דא איז דאך דא צוויי שעירים, ס'איז דא די לשם, די ערשטע לשם און די צווייטע לשם, ביידע זענען נישט ראוי ווילאנג מ'שפריצט נישט די בלוט פונעם פר, און רב האט דאך נישט מחלק געווען ביי זיין דין צי די עזאזל איז געשטארבן פאר מ'האט געשפריצט די בלוט פונעם פר צי נאך מ'האט געשפריצט די בלוט פונעם פר, קומט אויס אז טאמער די עזאזל איז געשטארבן פאר מ'האט געשפריצט די בלוט פון די פר, זאגט רב מען דארף נוצן די ערשטע לשם, וואס ווען ווערן ביידע די לשם'ס ראוי, נאך מען שפריצט די בלוט טייטש אויפן זעלבן רגע, און מילא איז נאכנישט קיין ראיה פון רבי יוסי אז ביי אזא ציור דארף מען אויך נוצן די ערשטע, אלא נאר זאגט די גמרא פון א צווייטע רבי יוסי, רבי יוסי דפסח, דתניא מ'לערנט אין א ברייתא, המפריש פסחו ואבד, והפריש אחר תחתיו, טאמער איינער האט מפריש געווען א קרבן פסח ער האט פארלוירן, ער האט מפריש געווען א צווייטן, ואחר כך נמצא ראשון יעצט טרעפט ער די ערשטע, והרי שניהם עומדין יעצט האט ער צוויי, איזה מהם שירצה יקריב, קען ער נוצן וועלכע ער וויל, דברי חכמים, רבי יוסי אומר מצוה בראשון, רבי יוסי זאגט אז די מצוה איז מיט די ערשטע, וואס דא ביים קרבן פסח זענען דאך ביידע ראוי הערשט ביי חצות, און דער דין איז לכאורה געזאגט געווארן אויך ביי א ציור וואס מ'האט פארלוירן איינס פאר חצות און ביידע זענען ראוי געווארן די זעלבע רגע פון דעסטוועגן זאגט רבי יוסי אז מען דארף נוצן די ערשטע, איז א ראיה אז רבי יוסי האלט אפילו ביי א היכי תמצא וואס ביידע ווערן ראוי די זעלבע רגע איז נאך אלץ דא א מצוה צו נוצן די ערשטע, און פארדעם דא אויך זאגט רב מען זאל נוצן די ערשטע לשם ווייל ס'איז א גרעסערע מצוה. ברענגט די גמרא די המשך דארט פון די ברייתא מען האט פריערט געזען דף סמך בית ואם היה שני מובחר ממנו יביאנו אז טאמער די צווייטע קרבן פסח איז שענער פון די ערשטע איז רבי יוסי אויך מודה מען זאל נעמען די צווייטע און די מפרשים טאקע דן צו דא זאגט מען אויך טאמער די צווייטע לשם איז שענער פון די ערשטע צו רבי יוסי וועט אויך האלטן אז מען זאל נעמען די צווייטע אנשטאטס די ערשטע זאגט יעצט די גמרא אמר רבא זאגט רבא דיקא מתניתין כוותיה דרב פון אונזער משנה איז מדויק כשיטת רב וברייתא כוותיה דרבי יוחנן איז דא א ברייתא וואס איז מדויק כשיטת רבי יוחנן און רבא איז מבאר מתניתין כוותיה דרב פון אונזער משנה איז מדויק כשיטת רב דקתני ווייל ביי אונזער משנה האט מען געלערנט אז אם של שם מת, טאמער דער של שם שטארבט, זאל ער זאגן, וואס זאל דער כהן גדול זאגן, זה שעלה עליו הגורל לשם, יתקיים תחתיו, אז דער נייער לשם עט זיין אנשטאטס דער אלטער לשם, אבער ואידך, כדקאי קאי, איז משמע אז דער אנדערער, וואס טייטש דער לעזאזל, לאזט מען גאנץ, מען נעמט נישט דער צווייטער לעזאזל, איז א ראיה, אז מען נוצט טאקע דער ערשטער נישט דער צווייטער, ווייל די זעלבע זאך, אונז האבן מיר די גאנצע צייט אנגעכאפט די דוגמא, אז די עזאזל איז געשטארבען אונז האבען מיר צוויי לשם'ס זעלבע זאך נאר פארקערט טאמער די לשם איז געשטארבען איז דא צוויי לעזאזל'ס די זעלבע מחלוקת צווישען רב און רבי יוחנן על כל פנים זעהן מיר אין די משנה אז טאמער איינס שטארבט ניצט מען די ערשטע און מען ניצט נישט די צווייטע ברייתא כוותיה דרבי יוחנן און פון א ברייתא איז מדויק כשיטת רבי יוחנן אז וואס דקתני שטייט אין די ברייתא וואס די ברייתא גייט ארויף אויף אונזער משנה וואס ביי אונזער משנה איז געשטאנען אז איינס ניצט מען טאקע פארן לשם צו פארן לעזאזל אבער די אנדערע די איבעריגע שני ירעה עד שיסתאב וואס האבען מיר געזעהן אין די משנה מען ווארט עס פאלט א מום אין דעם און נאכדעם מיט די געלט קויפט מען עולות איז שני, זאגט די ברייתא דער שני וואס שטייט ביי אונזער משנה, איני יודע אם שני שבזוג ראשון, אם שני שבזוג שני, וועלכע איז די איבעריגע דא, פון די ערשטע זוג צו פונעם צווייטן זוג, נאר כשהוא אומר ווען שטייט אין פסוק ביים שעיר לעזאזל, יעמד חי, דרש'ט מען פון דעם ולא שחברו מת, אז דער שעיר לעזאזל איז נאר א שעיר לעזאזל נישט ווען זיין חבר איז געשטארבן, ס'טייטש טאמער דער לשם איז געשטארבן נוצט מען שוין נישט דער לעזאזל מען נוצט דער נייע, איז א ראיה כשיטת ר' יוחנן, זאגט די גמרא מאי משמע, ווי ליגט עס אין די ווערטער יעמד חי, ענטפערט די גמרא יעמד חי, ולא שכבר עמד, וואס טייטש יעמד חי איז משמע ווען מ'שטעלט אים אויף די ערשטע מאל, דער שעיר לעזאזל דארף זיין די ערשטע מאל וואס ער איז ראוי צו זיין א שעיר לעזאזל, מה שאין כן דעם אלטן שעיר לעזאזל טאמער דער לשם איז געשטארבן איז דאך געווען א תקופה וואס ער איז נישט געווען ראוי, ווען דער לשם איז געשטארבן איז דאך נישט געווען ראוי נאר נאכדעם וואס מ'האט געברענגט א נייע לשם איז ער צוריק געווארן ראוי, אויף דעם זאגט דער פסוק ניץ עס נישט, ניץ די נייע, און ממילא אזוי דרש'נט די ברייתא, און די ברייתא גייט כשיטת ר' יוחנן, זאגט יעצט די גמרא, תנן, ביי אונזער משנה האט מען געזען, ועוד אמר רבי יהודה, נשפך הדם ימות המשתלח, מת המשתלח ישפך הדם. ס'טייטש, רבי יהודה האט צוגעלייגט, אזוי ווי שטייט אין די משנה, ועוד אמר רבי יהודה, נאך זאגט רבי יהודה, חוץ פון דעם וואס רבי יהודה האט געזאגט, אז מען זאגט נישט אז ירעה עד שיסתאב, נאר מען זאגט ימות, ווייל רבי יהודה האלט אז א חטאת ציבור איז מתה, לייגט רבי יהודה עפעס נאך עפעס צו, די ועוד איז משמע ער קריגט זיך עפעס נאך עפעס אויפ'ן תנא קמא, זאגט ער אז טאמער די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, הרג'עט מען דעם שעיר לעזאזל, ס'טייטש טאמער מען האלט די בלוט פונעם לשם און ס'גיסט זיך אויס, דארף די שעיר לעזאזל שטארבן, און די זעלבע זאך טאמער מען האלט די בלוט אין די הענט פונעם לשם און די שעיר לעזאזל שטארבט, דארף מען אויסגיסן די בלוט און ברענגען א נייע לשם מיט א נייע לעזאזל. זאגט די גמרא אזוי, בשלמא לרבי יוחנן דאמר בעלי חיים נדחין, גאנץ גוט לויט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האלט טאקע אז א בעל חי קען נדחה ווערן, משום הכי ימות המשתלח, פאר דעם טאקע אז מען גיסט אויס די בלוט פונעם לשם, ס'האט זיך אויסגעגאסן, קען מען נישט יעצט נוצן די לעזאזל, פארוואס? ווייל מען דארף דאך יעצט ברענגען א נייע ל ש, און מען דארף ברענגען א נייע לשם איז דאך שוין די עזאזל נדחה געווארן, ווערט ער נישט צוריק ראוי, פארדעם זאגט טאקע ר' יהודה אין די משנה אז נשפך הדם ימות המשתלח, אז מען דארף הרג'ענען דעם שעיר לעזאזל, ווייל ר' יהודה אויך כשיטתו נישט מען ווארט ביז ס'פאלט א מום נאר מען הרג'ט עס אינגאנצן, אבער פרעגט די גמרא, אלא לרב דאמר בעלי חיים אינן נדחין, אמאי ימות המשתלח, לויט רב וואס רב האלט דאך א בעל חי ווערט נישט נדחה, אויב אזוי ווען ס'גיסט זיך אויס די בלוט איז די שעיר לעזאזל וואס שטייט דא אין די זייט איז טאקע נדחה געווארן אבער ס'קען צוריק ראוי ווערן, מען ברענגט א נייע לשם, און וואס עפעס ימות המשתלח? ענטפערט די גמרא, אמר לך רב, רב קען דיר ענטפערן, אליבא דרבי יהודה לא קאמינא, כי אמינא אליבא דרבנן, איך האב גערעדט לשיטת חכמים, און ווי רש"י איז מסביר געוואלדיג, און מיט דעם פארשטייט מען אויך די לשון פון ועוד אמר רבי יהודה, ווי קומט דא אריין ועוד אמר רבי יהודה? ס'הייסט ס'איז דא דא צוויי מחלוקת'ן, תנא קמא, לשיטת רב, האט דער תנא קמא געזאגט, אז מען נוצט דער אלטע לשם, די אלטע לעזאזל, אזוי האט דאך תנא קמא געזאגט, פארוואס? ווייל ווי רב האלט, אז בעלי חיים ווערן נישט נדחה, אויף דעם קריגט זיך רבי יהודה קודם כל, רבי יהודה האלט בעלי חיים ווערן יא נדחה, חוץ דעם איז דא א צווייטע מחלוקת, תנא קמא זאגט אז די איבעריגע איז ירעה עד שיסתאב, און רבי יודא זאגט אז די איבעריגע איז ימות ווייל חטאת ציבור איז מתה, און במילא שטימט די משנה א מחיה, די תנא קמא אין די משנה האט געזאגט אז ווען ס'שטארבט למשל די לשם נוצט מען דער אלטע לעזאזל מיטן נייע לשם, און די נייע לעזאזל איז ירעה עד שיסתאב, זאגט רבי יודא צוויי זאכן, קודם כל ווען ס'איז נשפך הדם, וואס טייטש די לשם קען מען מער נישט נוצן, איז די לעזאזל קען מען אויך מער נישט נוצן, ווייל בעלי חיים זענען נדחין, דאס איז איין מחלוקת ער האט אויפן תנא קמא, דא קומט אריין די ועוד אמר רבי יודא, ער קריגט זיך אויפן תנא קמא, נאך א מחלוקת זאגט רבי יודא אז נישט פשט די צווייטע איז ירעה עד שיסתאב נאר די צווייטע איז ימות ווייל רבי יודא האלט אז קרבנות ציבור זאגט מען אויכעט אז ס'איז מתה טאמער נתכפרו בעליה באחרת. זאגט יעצט די גמרא לויט רב, רב האט דאך א מחיה פארענטפערט די גאנצע משנה, ס'איז נישט קיין קשיא אויף רב פון רבי יודא, ווייל רב האט מפרש געווען זיין שיטה בשיטת תנא קמא, זאגט אבער די גמרא בשלמא לרב, בהא פליגי רבי יודא ורבנן, פארשטייען מיר דא די געדאפלטע מחלוקת צווישן רבי יודא און די חכמים, אז די חכמים, תנא קמא האלטן אז בעלי חיים זענען נישט נדחה, פארדעם האלטן זיי טאקע אז מען קען נוצן די ערשטע, רבי יודא זאגט ניין, אז טאמער נשפך הדם ימות המשתלח דארף מען הרג'נען די ערשטע, און די נייע נוצט מען אנשטאטס דעם, שטימט זייער גוט אונזער משנה. אלא ר' יוחנן, במאי פליגי, אבער לויט ר' יוחנן, וויאזוי העט ר' יוחנן מסביר זיין די ועוד פון די משנה? לויט ר' יוחנן, ר' יוחנן לערנט דאך בשיטת תנא קמא אויכעט אז בעלי חיים זענען נדחין, קומט אויס ס'איז נישט דא דא קיין געדאפלטע מחלוקת ווי פאסט א לשון ועוד? ענטפערט די גמרא, אמר רבא, זאגט טאקע רבא, הא אמרינן, מען האט דאך טאקע שוין געזאגט, דייקא מתניתין כוותיה דרב, אז פון אונזער משנה איז מדויק כשיטת רב, און טאקע די משנה העט נאר שטימען כשיטת רב. זאגט אונזער גמרא ווייטער, נאך א קשיא אויף רב, אונז האמיר דאך יעצט געזען אז לויט רב איז דא דא צוויי מחלוקת'ן, איין מחלוקת דא אין די משנה צווישן תנא קמא און רבי יודא, צו מען זאגט אז א בעל חיים איז נדחה צו נישט, תנא קמא זאגט בעלי חיים איז נישט נדחים, און רבי יודא זאגט בעל חיים איז יא נדחים, א צווייטע מחלוקת האמיר געזען, וואס איז די דין ביי חטאת ציבור, צו מתה צו נישט, תנא קמא זאגט חטאת ציבור איז ירעה, און רבי יודא זאגט חטאת ציבור איז מתה, פרעגט אונזער גמרא, תנן, מ'האט געזען באונזער משנה, שאין חטאת ציבור מתה, אז תנא קמא זאגט אז חטאת ציבור איז נישט מתה, חטאת ציבור איז דא די דין ירעה, איז לכאורה קען מען מדייק זיין, הא דיחיד כי האי גוונא, מתה, אז טאמער ס'וואלט געווען א חטאת יחיד, וואלט אוודאי געווען די דין אז מ'וואלט עס געהארגעט, פארוואס? ווייל ס'איז א חטאת שנתכפרו בעליה באחרת, נאר ווייל ס'איז א חטאת ציבור זאגט מען אז ירעה עד שיסתאב, זאגט די גמרא בשלמא לר' יוחנן, גאנץ גוט לויט ר' יוחנן. וואס רבי יוחנן זאגט מען נוצט די צווייטע, און די ערשטע זאגט רבי יוחנן איז די דין ירעה צו ימות אבער מען רעדט פון די ערשטע איז כדרב אבא אמר רב שטימט כשיטת רב אבא אמר רב דאמר רב אבא אמר רב הכל מודים שנתכפר בשאינה אבודה אבודה מתה ס'טייטש אזוי די משנה אין תמורה ברענגט א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים די דין איז אונז ווייס מיר ס'דא הלכה למשה מסיני חטאת שנתכפרו בעליה באחרת איז תמות ס'טייטש טאמער איינער איז מפריש א חטאת און ער פארלירט עס ער ברענגט א צווייטע יעצט טרעפט מען די ערשטע דארף מען הרג'ענען די ערשטע. איז דא דארט א מחלוקת וואס איז די דין טאמער מען טרעפט די ערשטע חטאת פאר מען האט גע'שחט'ן דעם נייעם פאר מען האט גע'שחט'ן דעם צווייטן, איז בפשטות זאגט דארט די משנה אז רבי זאגט אז אויך ביי אזא ציור הרג'עט מען די אנדערע, ס'טייטש די איינס נוצט מען די אנדערע הרג'עט מען, חכמים זאגן ניין, חכמים זאגן אין חטאת מתה אלא שנמצאת מאחר שכיפרו הבעלים, ס'טייטש די דין די הלכה למשה מסיני איז נאר טאמער מ'האט פארלוירן א חטאת, מ'האט מקריב געווען א צווייטן, נאכן מקריב זיין די צווייטע האט מען געטראפן די ערשטע, יעצט הרג'ט מען די ערשטע. טאמער אבער מ'האט געטראפן די ערשטע פאר מ'האט מקריב געווען די צווייטע, און ביידע שטייען יעצט דא, דעמאלט זאגן די חכמים אז ס'איז נישט דא די דין מתה נאר דארט איז אויך ירעה. אזא משנה איז דא. איז ר' אבא אמר רב זאגט אז בעצם די מחלוקת איז א מצומצם'דיגע מחלוקת, ס'האט שוין נישט אזא ברייטע מחלוקת, ווי ס'לערנט זיך בפשטות אין די לשון המשנה, זאגט ר' אבא אמר רב, די מחלוקת איז נאר ווען מ'וויל מקריב זיין די ערשטע, די פארלוירענע, ביי די צווייטע איז נישטא קיין מחלוקת, טייטש אזוי, טאמער איינער האט מפריש געווען א חטאת, ער האט פארלוירן די חטאת, יעצט האט ער מפריש געווען א צווייטן, יעצט טרעפט ער צוריק די ערשטע, ער האט יעצט ביידע דא, טאמער ער גייט מקריב זיין דעם צווייטן דעם נייעם, זאגט ר' אבא אמר רב, איז יעדער מודה די ערשטע הרג'ט מען, פארוואס? ווייל דאס איז דאך ממש די הלכה למשה מסיני, חטאת שאבדה ונתכפרו בעליה באחרת, איז די ערשטע איז תמות, אוודאי הרג'ט מען די ערשטע, אפילו ביידע זענען דא, די חכמים זענען אויך מודה ביי דעם, ווי איז די מחלוקת? די מחלוקת וועט זיין, טאמער מען האט פארלוירן א חטאת, מען האט מפריש געווען א צווייטן, יעצט האט מען געטראפן דעם ערשטן, און מען גייט און מען איז מקריב די ערשטע, וואס איז די דין יעצט מיט די צווייטע? דארט איז דא א מחלוקת צווישן רבי און די חכמים, ס'טייטש אבער טאמער מען וועט מקריב זיין דעם צווייטן איז יעדער מודה די ערשטע שטארבט. און ממילא לאמיר אריבערפירן יעצט די מחלוקת דא צו אונזער סוגיא. אונז רעדט מען דאך אוודאי פון א חטאת ציבור און במילא קען מען עס נישט צושטעלן, אבער לאמיר באטראכטן וואס וואלט געווען טאמער ביי אונז וואלט מען גערעדט פון א חטאת יחיד, וואלט עס געווען מתה צו נישט? איז אזוי, לויט רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן לערנט, אז וועלכע לשם איז מען מקריב? די צווייטע, ווייל די ערשטע איז די דין אז ירעה צו ימות, ווענדט זיך לויט תנא קמא לויט רבי יהודה, אבער מען רעדט פון צווייטן, דעם צווייטן נוצט מען נישט די ערשטע, קומט אויס אז ברגע וואס שטארבט די לעזאזל, ס'טייטש ס'דא א לשם און לעזאזל,

וואס רב זאגט אז בעצם קען מען נוצן ביידע, רב האט געזאגט טאקע א מצוה צו נוצן די ערשטע, אבער ס'איז נישט נדחה געווארן, קומט אויס אז יעצט אז מ'גייט מפריש זיין א נייע לשם א נייע לעזאזל, איז די צוויי לשם'ס וואס שטייט דא פאר אונז קען מען נוצן וועלכע מ'וויל, וואס דאס איז דומה, אלא לרב הוה ליה כמפריש שתי חטאות לאחריות, ס'איז דומה צו א מפריש שתי חטאות לאחריות, וואס איז דאס? ואמר רבי אושעיא הפריש שתי חטאות לאחריות מתכפר באחת מהן והשניה תרעה. סטייטש רבי אושעיא זאגט די גאנצע דין אז א מענטש האט מפריש געווען א חטאת ער האט פארלוירן ער האט געטראפן א צווייטן יעצט ער האט געטראפן די ערשטע ס'איז מתה ס'איז נישט מתה דאס איז ווען מען פארלירט עפעס וואס אבער טאמער איינער גייט לכתחילה ער איז מפריש צוויי בהמות פאר א חטאת סטייטש ער דארף ברענגען איין חטאת אבער ער איז מפריש צוויי איינס גייט ער נוצן און די אנדערע טאמער עפעס געשענט מיט די ערשטע ער וועט האבן א צווייטן דאס איז יעדער מודה אז דאס הייסט הפריש שתי חטאות לאחריות ס'איז נישט גערעדט איינס פארלוירן ס'איז נישט חטאת שנתכפרו בעליה באחרת דא איז יעדער מודה אז ס'איז נישט מתה און ממילא לכאורה זאגט די גמרא לויט רב אונז האמער דא צוויי לשם'ס ביידע בעצם קען מען ניצן איז עס א בחינה פון הפריש שתי חטאות לאחריות וואס די דין פון א מפריש שתי חטאות לאחריות אפילו ביי קרבן יחיד איז אויך נישט מתה און מילא וואס זאגן די תנא קמא די חכמים אין אונזער משנה שאין חטאת ציבור מתה אז די איינציגסטע סיבה פארוואס מ'הרג'ט נישט די איבעריגע לשם איז ווייל ס'איז א חטאת ציבור נישט דאס איז די סיבה יעדע אפילו ס'וואלט געווען א חטאת יחיד וואלט מען דאך עס אויך נישט געהארגעט ווייל ס'איז הפריש שתי חטאות לאחריות. און לויט רב וויאזוי שטימט די משנה? ענטפערט די גמרא, כיוון דאמר רבא רב סבר לה כרבי יוסי דאמר מצוה בראשון מעיקרא כמפריש לאיבוד דמי, ס'טייטש זיי האבן דאך געזען רב האלט כשיטת רבי יוסי אז ס'איז א מצוה צו נוצן די ערשטע, קומט אויס אז ווען מען גייט יעצט מפריש זיין די נייע לשם און די נייע לעזאזל איז לכתחילה איז מען דאס מפריש לאיבוד ווייל מען ווייסט אז די נייע לשם גייט מען נישט נוצן ווייל די מצוה איז צו נוצן די ערשטע און ממילא הייסט עס נישט כאילו הפריש שתי חטאות לאחריות. ס'הייסט יא כאילו מען האט איינס פארלוירן און מען האט געטראפן דעם צווייטן, אין אזא ציור וועט מען טאקע איינזעצן ווי רש"י זאגט מען צו איינזעצן כשיטת רבי, וואס רבי זאגט טאקע אז אפילו ביידע שטייען פאר אים און מען איז מקריב דעם ערשטן איז דער צווייטער תמות, איז דא אויך איז דער צווייטער טאקע תמות, אבער וואס? ס'איז נישט תמות, פארוואס? ווייל ס'איז א חטאת ציבור, און דאס זאגט טאקע די חכמים שאין חטאת ציבור מתה, זאגט די גמרא ווייטער, אונז האבן מיר געזען אז ס'איז דא א געדאפלטע מחלוקת צווישן תנא קמא און ר' יהודה, די ערשטע מחלוקת איז צו מען זאגט נדחה ביי בעלי חיים צו נישט, און די צווייטע מחלוקת איז צו א חטאת ציבור איז מתה צו נישט, און די גמרא יעצט האט נאכנישט פארשטאנען אז ס'איז א געדאפלטע מחלוקת, מילא פרעגט די גמרא אזא קשיא, תנן, מ'האט געלערנט אין משנה רבי יהודה אומר תמות, אז רבי יהודה קריגט זיך אויפן תנא קמא, און ער זאגט אז מ'הארגעט דעם חטאת נישט ירעה עד שיסתאב, איז לכאורה משמע אז די זעלבע שעיר וואס די תנא קמא האט געזאגט ירעה, אויף דעם אליין זאגט רבי יהודה תמות, זאגט די גמרא בשלמא לרבי יוחנן דאמר שני שבזוג ראשון ירעה, גאנץ גוט לויט רבי יוחנן אז די ערשטע איז ירעה לויט די תנא קמא און מ'נוצט די צווייטע, איז לר' יהודה ימות מתכפר בשני שבזוג שני, לויט ר' יהודה הרג'ט מען די ערשטע, לויט ר' יוחנן איז ירעה די ערשטע, אבער די צווייטע נוצט מען, פארוואס? ווייל לויט ר' יוחנן איז יעדער מודה אז בעלי חיים איז נדחין, אלא לרב דאמר שני שבזוג שני ירעה, לויט רב וואס רב זאגט אז לשיטת תנא קמא לשיטת חכמים נוצט מען די ערשטע, קומט אויס אז די צווייטע איז די וואס די חכמים זאגן ירעה, און אויף דעם זאגט רבי יהודה אז די צווייטע לרבי יהודה ימות איז לרבי יהודה במאי מיכפר, לויט רבי יהודה וועלכע איז געבליבן די ערשטע קען מען דאך נישט נוצן ווייל דאס איז קלאר אז רבי יהודה האלט אז בעלי חיים איז נדחין ווייל רבי יהודה זאגט דאך קלאר נשפך הדם ימות המשתלח מילא די ערשטע קען מען נישט נוצן די צווייטע זאגסט דאך יעצט אז רבי יהודה זאגט די צווייטע הרג'ט מען איז בלייבט מען אן קיין שום לשם, ענטפערט די גמרא מי סברת רבי יהודה אשני שבזוג שני קאי רבי יהודה אשני שבזוג ראשון קאי וואס טייטש זיי קריגן זיך נישט אויף די זעלבע בהמה די תנא קמא האט טאקע געהאלטן אז די ערשטע בהמה נוצט מען און די צווייטע איז ירעה, זאגט ר' יהודה איך קריג זיך אויף צוויי זאכן אויף דיר, די ערשטע זאך קריג איך זיך זאג מען נוצט נישט די ערשטע מען נוצט די צווייטע, און די צווייטע זאך קריג איך זיך אויף דיר אז די ערשטע איז נישט ירעה נאר תמות, זאגט אונז די גמרא, די גאנצע סוגיא האט זיך דאך אנגעהויבן אז די גמרא האט געפרעגט א קשיא פון די משנה אויף רב, אז לכאורה ווי אזוי שטימט די ועוד אמר רבי יהודה לויט רב, און די גמרא האט געענטפערט נאכדעם און געבליבן למעשה אויפן תירוץ אז ס'איז נישט שווער אויף רב פארקערט לויט רב שטימט עס זייער גוט, לויט ר' יוחנן איז גאר שווער, זאגט אונז די גמרא אז ס'איז געווען די וואס האבן לכתחילה געפרעגט די גאנצע קשיא אויף ר' יוחנן, ואיכא דקא מותיב הכי, א קשיא פון די משנה אויף רבי יוחנן, וואס שטייט אין די משנה, ועוד אמר רבי יהודה, נשפך הדם ימות המשתלח, מת המשתלח ישפך הדם. בשלמא לרב, לויט רב שטימט עס, רישא פליגי בחטאת ציבור, וסיפא פליגי בבעלי חיים. ס'הייסט ס'איז דא דא א געדאפלטע מחלוקת. די ערשטע מחלוקת איז דא צווישן תנא קמא רבי יהודה, איז צו א חטאת ציבור איז מתה צו נישט. און די צווייטע מחלוקת איז דא, צו בעלי חיים איז נדחים צו נישט. און דאס איז טאקע די ועוד וואס שטייט אין די משנה, ס'דא א געדאפלטע מחלוקת. אלא לרבי יוחנן מאי ועוד, אבער לויט רבי יוחנן איז נישט דא קיין געדאפלטע מחלוקת, יעדער איז מודה בעלי חיים איז נדחים, די שאלה נאר איז צו תמות צו תרעה, און וואס וואס פאסט א לשון ועוד, זאגט טאקע די גמרא קשיא, אז טאקע שווער אויף רבי יוחנן אזוי ווי מען האט פריערט איינגעזעצט די משנה שטימט טאקע כשיטת רב.